ב' חלקים משיחת אור לט' מרחשוון תשנ"ב. כרגיל איז דאך פותחים בברכה כמדובר כמה פעמים און ס'האט דאך א שייכות מיוחדה ליום זה צו די חלק הפרשה אין פרשת הסדר פרשת לך לך רעדט זיך דארט אויכעט וועגן די ענין פון ברכה, און א ברכה פארבונדן אויך מיט א כהן, וואס כהן איז אויך מקור הברכות, און ווי אפגעצייגט בפירוש אין כתוב און בפסוק, אז אף על פי וואס איז נאך געווען פאר מתן תורה וכו', איז והוא כהן לקל עליון, און דערפאר איז עס אויך פארבונדן מיטן ענין פון צדקה אין ביידע אופנים, אז דער כהן האט געבראכט. וויבאלד אז אברהם איז דאך דעמאלט געווען פארמוטשעט האט ער אים געבראכט אויכעט א ענין של צדקה, בפשטות על אכילה ושתיה, און דערנאך אויכעט ויתן לו מעשר מכל, אז דער פירוש הפשוט גייט אויף דאס אז אברהם האט געגעבן מעשר מכל צו שם דערפאר וואס שם איז געווען הוא כהן לקל עליון איז דאך אויכעט מיט מיט די מתנות כהונה און בפרט ווי אפגעטייטשט דא אין פסוק איז עס אויך געווען א ענין של צדקה ועד וואס דאס איז נאכמער מדגיש די שייכות לזמנינו זה. און גלייך אין די המשך הפסוק פסוקים איז ווערט מבואר פון פשוטם של כתובים ווי אזוי דאס האט געבראכט צו ברית בין הבתרים, און ברית בין הבתרים איז כולל געווען אין זיך די גאולה האמיתית והשלמה, שלמה עד כדי כך אז ניט נאר די ענין פון ארץ שבעה עממין נאר אויכעט את הקני ואת הקניזי ואת הקדמני און דאס וועט דאך זיין תיכף ומיד ממש גאולה אמיתית והשלמה, א שלמה אויכעט אין דעם ענין אז דאס איז נוסף אויף די שבעה עממים, האט מען אויכעט קני קניזי וקדמני, על דרך זה אויכעט איז דאך אויכעט ווי יעדער ענין פארבונדן מיט מעשה בפועל, און הוראה בעבודה בפועל, און דאך בחסידות איז דאך מבאר אז די חילוק פון עבודה מיט שבע אומות,

וואס פולחנא איז כפולחנא דרחימותא, דאס איז עבודת המידות פארבונדן מיט לבבך, אבער אויכעט דערנאך איז ער דאך גלייך ממשיך ובכל נפשך ובכל מאדך, וואס בכל נפשך ועל אחת ועל דרך על אחת כמה וכמה ובכל מאדך,

שלש ערים און אין גארטע וואו איך איך איך דארט די צוויי פארען ווי ס'איז געווען פריער ווי ווען מ'איז געווען נאך אין עבר הירדן וואס דעמאלט איז שוין געווען די התחלה פון ערי מקלט און דערנאך איז געווארן באזעצט איז געווארן די שש ערי מקלט בשעת עברו את הירדן מ'איז אריין אין ארץ שבעה עמים און דאס אויך איז געווארן די הקדמה צו די תשע ערי מקלט

און נאך האט אויכעט אין די אין די מאמרים פון דעם מיטעלן רבי'ן פון רחובות הנהר, וואס רחובות הנהר האט זיך א שייכות מיוחדה צו די גאולה האמיתית והשלימה כמדובר כמה פעמים, וואס דעמאלט וועט דאך זיין די רחבות האמיתית און די גדלות האמיתית און די עומק האמיתי און די גדלות האמיתית בכל הענינים, ביז אין תכלית השלימות צוזאמען וואס וועט אויכעט זיין דער תכלית השלימות אין גאולה האמיתית והשלימה, אזוי אויך ווי עס איז געווען די כמה עניינים כמה פעמים עניינים של גאולה, ווי עס איז אויכעט געווען א זמן וואס איז געווען ענין וואס דער יובל איז אויכעט נוהג, אף על פי כן דערנאך איז אויך געווען דער ענין וואס אין כל יושביה עליה, דערפאר וואס קיני קניזי וקדמוני האט ניט איינגענומען ועל דרך זה אויכעט בנוגע צו אידן איז דאך אויך דא דער ענין פון עשרת השבטים וואס גלו לאחורי פון נהר סמבטיון, סמבטיון כמדובר ומבואר במדרשים, און אויב ס'דארף זיין די גאולה אמיתית והשלימה דארף מען דאך אויכעט האבן אז ביי זיי זאל אויך זיין גאולה אמיתית והשלימה, כל זמן זיי געפינען זיך מעבר לים לים סמבט בין נהר סמבטיון איז דאס נאך נישט קיין גאולה אמיתית ושלימה, ס'דארף דווקא זיין אין ארץ הקודש, און אין ארץ הקודש דארף אויך זיין ווי כל יושביה עליה, וואס דאס איז נאך אפילו ווי מדובר בארוכה אין די התוועדות שלפני זה, און דעמאלט וועט אויך זיין די שלימות צוזאמען מיט שבע אומות. אויכעט די שלימות אויכעט פון די קיני קניזי וקדמוני וואס דאס גופא איז א מכריח צו זאגן אז מען מוז אויכעט לערנען די ענייני עבודה וואס איז פארבונדן מיט עבודת המוחין ועד כמה שאפשר זיך משתדל זיין אויף זיי צו ממלא זיין בפועל אין עבודת המוחין אפילו ווען ס'איז לכאורה ניט נוגע צו מידות. אדער עס זאל זיך זיין עבודת המידות, אדער ניט נוגע צו עבודת המידות אפילו פון אנדערע אידן, מער נישט ווי צו עבודת המוחין, וואס דאס איז אויכעט בפשטות, מען זעט זיך כמה דרושים פון תורת החסידות און בפרט פון רחובות הנהר פון דעם מיטעלן רבי'נס דרושים, וואס ווערן זיך כמה מהם אפגעדרוקט געווארן דווקא לאחרונה, און דא רעדט זיך דווקא עניינים עמוקים אין. פנימיות התורה אין תורת החסידות פארבונדן מיט עבודת המוחין כמדובר כמה פעמים, ועוד ועיקר אז פון דעם דיבור זאל דאס אראפ אין פועל, מען זאל נאך מער און מוסיף זיין אין לימוד פון פנימיות התורה, און מוסיף זיין אז דער לימוד זאל זיין דווקא מתוך רחבות בגשמיות על כל פנים כמה שתלוי בו, און בשעת ער איז זיך משתדל בזה איז אט דעמאלט האט ער די הצלחה אז ער איז מער ניט ווי טוט באצבעו, און דער אייבישטער גיט אים על ידי טרחא קלה באצבע אחת, גיט אים דער אייבישטער רחבות פרנסה גשמית, און רחבות זאל על ידי זה אויכעט די רחבות המוחין על אחת כמה וכמה די רחבות אין עבודת המידות. עוד והוא העיקר אז זאל יעדער זאל טון ווי די סדרה איז מדגיש אז ס'דארף זיין דער ענין פון לך לך, וואס דער ענין פון הליכה אמיתית איז דאך אז דאס איז שלא בערך כלל צו די מעמד און מצב אין וועלכע ער געפינט זיך בזמן העבר, אדער בזמן אין וועלכן ער דערהערט דעם צווייטן מאל דעם אנזאג פון לך לך, אדער דעם דריטן מאל, און לערנט זיך די לך לך פון פרשת לך, אין די וואך פון פרשת לך לערנט מען זיך כמה פעמים, אנהויבנדיג פון אחרי חצות פון דעם שבת פון פרשת נח, און דערנאך אויכעט אום מאנטאג און דאנערשטאג פון די פון פרשת לך, ועל אחת כמה וכמה אז מען לערנט עס מיטן גאנצן שטורעם און מיט א גאנצע אריכות מיט אלע פרטים, אויכעט מיט אלע פרטים פון ברית בין הבתרים פון קיני קניזי וקדמוני אין דעם שבת פרשת לך לך, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, אויב חס ושלום ס'וועט זיך פארהאלטן בחוץ לארץ, זיכער וועט זיך אבער נישט פארהאלטן וויבאלד אז מ'האט זיך די הבטחה אז אין הדבר תלוי בתשובה, דערפאר וואס תשובה האט מען שוין אויכעט געטון. און די קנעפלעך האבן שוין אויכעט צוגעפוצט, ממילא איז שוין די גאנצע זאך איז שוין נישט תלוי נאר איז שוין במזומן, און מען דארף מער נישט אויסשטרעקן די האנט און נעמען יעדערע כל חלקו בעולם וחלקו בארץ הקודש אמה אחת אדער ד' אמות כמדובר בנוגע צו ענין פרוזבול אבער דער אלטער רבי פסק'נט דאך אפ אז נאר בזמן הזה וועט מען אויכעט שרייבן א פרוזבול, און דער טעם בזה איז דערפאר וואס יעדער איד אפי' ווען גלינו מארצינו האט ער נישט געטשעפעט זיך ה' די אמה אחת אדער ד' אמות בארצינו הקדושה, במילא איז דאך אויכעט פארשטאנדיג אז ס'איז זיכער וואס אידן האבן דאך אויכעט א חלק אין קיני קניזי וקדמוני וויבאלד אז דאס איז זיי שוין צוגעזאגט געווארן און צוגעזאגט געווארן אין דבר הוויה זו הלכה בתורתינו הקדושה.